א גוטע וואך א גוטע וואך די וואך פאלט אויס די יארצייט פון די הייליגע ישמח משה זכותו יגן עלינו כ ח תמוז די הייליגע ישמח משה האט דערציילט אז ער איז געווען א פאר גלגולים און ער האט געדענקט די גלגולים וואס ער איז געווען ער איז געווען אין דור המדבר ער איז געווען ביים חרבן בית המקדש, אינטערעסאנטע זאך, די הייליגע ישמח משה א גאנץ לעבן, האט ער מורא'דיג מורא'דיגס ממש געקרענקט דעם חרבן, געשטאנען און געווארט אויף משיח, אלע צדיקים ווארטן אויף משיח, אלע טוט וויי די חרבן, אבער ביי דעם צדיק האט מען געזען עפעס אויסטערליש, מען פארציילט אויף דעם הייליגן ישמח משה ער האט אלץ געהאט מיט זיך, גרייט שבת'דיגע קליידער, אז אזוי ווי ער הערט אז משיח איז דא זאל ער גלייך קענען זיך אנטוהן די שבת'דיגע קליידער און גלייך קענען גיין מקבל פנים זיין, געלעבט א מורא'דיגע השתוקקות, א מורא'דיגע בענקעניש אין משיח, ווען מ'האט גערעדט עפעס האלבע ווערטער האט מען אלץ. זיין קאפ איז געלאפן מען רעדט פון משיח, אמאל איז געווען די הייליגער לוזער ניסן זיין זון האט געדארפט קומען צו דעם אויף יום טוב, און ער האט זיך פארזוימט אויפן וועג מען האט נישט געוואוסט ווי ער איז, און ס'איז נישט געווען אזוי ווי היינט מיט טעלעפאונס מען האט געקענט זאגן מען קומט, ס'איז געווען זייער אנגעצויגן, ס'איז געווען זייער אנגעצויגן, און ס'איז געווען ממש ערב יום טוב נאך אלץ נישט געווען, נישט געוואוסט צו טון, אינמיטן קומט מען אריין צו לויפן צום הייליגן ישמח משה מיט דעם ער איז דא. מ'האט גלייך, מ'האט גלייך, מ'האט פארשטאנען אז זיי ווייסן וועם מען רעדט, ער איז דא. ווי? ווי איז ער? ער איז שוין אינדערהיים. ביים רב אין שטוב. ווי ביי מיר אין שטוב. קאפ איז אים געלאפן אז מ'רעדט פון משיח, און זיי האבן געטראכט אז ער ווייסט אז מ'רעדט פון זיין זון. האט נישט געקענט צו זיך קומען, ער איז געלאפן, אהיים געלאפן, ער קומט אן אהיים, ווי? דא! האט ער אנגעפאנגען צו וויינען, ווייל ער איז שוין געווען אזוי עקסייטעט אז ער איז דא, ממש מיט אזא שטארקע אמונה, דאס פארציילט מען ווייל אז ער האט עס געזען דעם חורבן מיט די אויגן, האט ער געווארט אויף דעם און געבענקט אויף דעם און געהאפט אויף דעם. כל פנים האט ער פארציילט אמאל שבת די געסיד אז ער איז געווען אין צייט פון מדבר און ער געדענקט די מחלוקת פון קורח און ער געדענקט די גאנצע פרשה פון משה רבינו האט זיך אנגערופן די אייניקל די הייליגע ייטב לב זיידע מיט וועם ביסטו מיטגעשטאנען ביי די מחלוקת קורח מיט משה האט דער הייליגער ישמח משה געזאגט איך בין געווען נייטראל, איך בין געשטאנען אין די זייט. דער הייליגער ייטב לב איז געווען א קינד האט ער געשריגן, זיידע דו ביסט נישט געשטאנען מיט משה רבינו, זיידע דו ביסט געשטאנען אין די זייט, ווי קען זיין אזא זאך, משה רבינו, מען לערנט אין די תורה משה רבינו און קורח געקריגט אויף משה רבינו, זאגט ער אים, גלייב מיר ווען דו וואלסט ווען דארט געווען, כ'ווייס נישט וואס וואלט געווען מיט דיר. קענסט דיך נישט פארשטעלן די נסיון וואס דארט איז געווען. קענסט דיך נישט פארשטעלן די נסיון וואס איז געווען. אלע שיינע אידן מיט רבנים, מיט ראשי עדה, אלע זענען געווען קעגן משה רבינו. און מען הערט אזא זאך, אזא מין. נישט. הערט אזא זאך איצט אזא ציפ! אוטש! ווי קען זיין אזא זאך? משה רבינו האט זיך מוסר נפש געווען פאר אידישע קינדער, משה רבינו האט זיך מוסר נפש געווען ארויסגענומען די אידן פון מצרים, משה רבינו האט אלעס פארלוירן פאר די אידישע קינדער, און אלע שיינע אידן מיט שיינע רעבעס, אלעס שטייט מיט קורח. אלעס שטייט מיט קורח און אונז האט מען אין חדר אויסגעלערנט מיט אלע אלע פרשה שיקט מען אהיים אזעלכע בוקס וואס מ'לערנט מיט די קינדער א הילף פארן קינד אלע פארם תורה דאס נעמען פיקטשערס פון דארט און זיי משל'ן אלץ אראפ קורח אזוי זעמיר אויפגעוואקסן קורח איז עפעס א אידל מיט עפעס מיט א קנייטש קורח מיט א קורצע רעקל, אן א רעקל. די בילדער זענען זייער שיין געמאלט, משה רבינו אזוי, קורח, דתן ואבירם, אזעלכע אינטערעסאנטע מענטשן, ווער קוקט אויף זיי בכלל? מוהרא"ש פלעגט נאכזאגן פון צדיקים ביי די שיעורים, אז קורח מיט דתן אבירם זענען געווען מיט ווייסע בעקיטשעס, זיי זענען געווען גרויסע מאכערס, גרויסע מפורסמים, און זיי האבן געקריגט אויפן צדיק אמת. זיי האבן געקריגט אויף משה רבינו ס'איז געווען אזא ס'איז געווען אזא נסיון און מוהרא"ש האט זיך אמאל אויסגעדריקט און מוהרא"ש האט געזאגט אז וועגן דעם האט די הייליגע ישמח משה געדארפט נאך אמאל מגלגל ווערן און קומען ביים זיין ביים חורבן בית המקדש ווייל ס'איז היינו הך היינו הך קשה מיתת צדיקים לפני אלקינו כשריפת בית אלקינו אז מ'זעט א משה רבינו יעדער קריגט אויף משה רבינו מ'שטייט אין די זייט דאס איז אזוי ווי די בית המקדש ברענט אפ, שטייסט אין די זייט, און דו זעסט, דו זעסט ווי די בית המקדש ווערט פארברענט, אז מען הערט אזא סיפור, כאפט אזא מין ציטער א פחד, און ס'איז אויך התחזקות פאר ברסלב'ע חסידים, ווייל ברסלב'ע חסידים זענען אביסל דערשלאגן, אז אלע רעדן אויפן רבי'ן, און מען מאכט אוועק דעם רבי'ן, מען מאכט אוועק ר' נתן, מענטשן, ראשי ישיבות, מגיד שיעורים, שיינע אידן, כלומר'שט, שעמען זיך נישט. זאגן דעות אויפן רבי'ן, דעות אויף ר' נתן, ווער ביסטו בכלל? שעם דיך, גראב דיך אויס א גרוב און פאק אריין דיין קאפ א בושה, דו האסט דיך פוגם געווען, דו האסט געזינדיגט, דו רעדסט אויף צדיקים, דו זאגסט דעות אין צדיקים? דעות אין צדיקים? ווי קען זיך א מענטש וואגן רעדן פון א צדיק? יעדע ישיבה איז דא אזא פאר א מגיד שיעור'לע, א משגיח'ל, עפעס א מנהל, א מנהל'טשקע, שטייט נאך דאווענען דרייט צאם די תפילין, עס שטייען ארום בחורים מבקשים, און ער זאגט מבינות, ר' נחמן, דו שעים אן יו, דו שעם דיך, דו רעדסט אויפן רבי'ן. דו רעדסט אויף צדיקים שטיי אין די זייט דאס איז אלע ישיבות איז דא בחור בחורים זענען די רבי'ס זאך איז דאך געווען בני הנעורים קומען אמאל א רעב קומען אמאל א עלטערע איד צום רבי'ן האט געוויינט רבי זיי מיך מקרב רבי זיי מיך מקרב דער רבי האט געזאגט איך בין נישט מקרב קיין עלטערע איך בין מקרב בני הנעורים עטס וועט זאגן אז איך קען נישט איך קען מקרב זיין עלטערע אויך אבער איך וויל מקרב זיין בני דער רבי האט נישט געוואלט מקרב זיין ער האט נישט געוואלט מקרב זיין, דער רבי'ס זאך איז יונג, יונגע קינדער, בחורים, זיי ברענען נאך, זיי ווילן נאך דאווענען, מינוט א בחור הייבט אן דאווענען, הייבט אן לערנען, קומט שוין קומט צו צו אים עפעס א עלטערע איד, זיי נישט, כ'בין געווען א בחור, כ'האב אויך געשאקלט, האב אויך געזוכט דעם אייבערשטן, בארואיג דיך, בארואיג דיך. ס'וועט אריבערגיין וואס וואס טשעפעסטו און און אז דיר איז נישט געלונגען מיינט אז דער בחור וועט עס נישט געלינגען און אז דיר איז נישט געלונגען מיינט אז דער יונגערמאן וואס און ער זוכט נאך און ער שאקלט זיך און ער דאוונט און ער וויל זיין א גוטע איד וואס מאכסטו אים אוועק וואס טשעפעסטו וואס ביסטו מחליש דעת אבער ס'זענען אין יעדע ישיבה ווען איך געדענק זיך ביי מיר איך האב געלערנט אין אפאר ישיבות מ'האט מיר געשיקט פון איין ישיבה צום צווייטן ישיבה ברוך השם

און ער זאגט דעות אויפן רבי'ן און ער זאגט דעות אין מיילך זושא און דא און צאנזער רב וואס רעדסטו וואס רעדסטו פון צדיקים דו ווייסט דו ווייסט וואס א צדיק איז אז מען רעדט זיך נאר איין מען ווייסט וואס הייסט א צדיק איז מען שוין א גרויסע שוטה אז מען רעדט זיך נאר איין מען ווייסט וואס הייסט א צדיק איז מען א שוטה א מענטש האט א ביטול צו א צדיק, א מענטש גלייבט אין צדיקים, דאס איז א גרויסע זאך, אבער א מענטש רעדט צדיקים, דער צדיק איז אזוי גרויס, דער צדיק איז אזוי גרויס, דער צדיק איז נישט ממש אזוי גרויס געווען, ער איז געווען מער אין א כח, ער איז געווען מער אזא ווייטע בליק געהאט, וואס רעדסטו, וואס רעדסטו, איך זאג אלץ פאר בחורים אינגעלייט, רעדט פון פיצא, וואסערע קאמפאני מאכט בעסערע פיצא, אמנון'ס אדער איצו'ס אדער, איך ווייס איך קען אפילו נישט די נעמען, נו. קען מען האבן פון א גוטע פיצא? נא, זייערס איז מער מער עס איז מער קריספי, און זייערס איז מער טשיז. אה! אה! דאס איז גוט! רעד רעד! רעד רעד! און וואס איז די קאר האלט? אזא קאר צו אזא קאר? נא, דאס איז מער א גוטע פיקאפ, אבער בעצם שפעטער ס ס ס ס'טרינקט געז. און דאס איז פיין! רעד פון דעם! דאס איז אונזער זאך! דאס איז אונזער ענין. צדיקים, רבי נתן איז געווען אזוי, שוין היינט איז דא קיין צדיקים, נעכטן געווען צדיקים, ער האט זיך נאך מיטגעכאפט, ער איז נאך געווען פון די פריערדיגע, ער האט נאך געכאפט זיך אנגעכאפט אין וואגן, וואס רעדסטו? דו רעדסט אויף צדיקים? דו רעדסט פון צדיקים? גיי אין א זייט און וויין צום אייבערשטן, א מענטש האט נאר איין מאל, מען ווייסט נאך אפילו נישט וויפיל מען דארף תשובה טון, וויפיל מען האט געקוקט, וויפיל מען האט געטראכט, מען האלט שוין נישט טרעק אויף דעם אפילו, מען האט זיך שוין אזוי, מען איז שוין אזוי אראפגעפאלן, א מענטש האט נאר איין שלעכטע קוק געגעבן, איין שלעכטע טראכט געגעבן, וואס קען ער שוין, איז זיך שוין אלעס פארמאכט פאר אים, דארף ער גיין התבודדות און וויינען צום אייבערשטן און בעטן דעם אייבערשטן, דער אייבערשטער זאל אים רחמנות האבן, מוחל זיין.

דער רבי האט נאר גענומען אז אנא ברענגט פאר אונז פשוטע מענטשן מיטן אייבערשטן, שמועס זיי מיר אויס, זאל מען אויך וויסן פונעם אייבערשטן, טראכטן פונעם אייבערשטן, לעבן מיטן אייבערשטן, שמועסן מיטן אייבערשטן, וויסן איבערבעטן דעם אייבערשטן, זיך מאכן א זיך מאכן א אייבערשטן, שמועסן, איבערבעטן דעם אייבערשטן, זיך מאכן א זיך מאכן א א חשבון, איבערבעטן דעם אייבערשטן, יעצט געהאט אין די גמרא הפה שאסר הוא הפה שהתיר, זאגט ער אזוי גייט א ברסלב'ער חסיד. ווען ער לערנט גמרא די גאנצע קאפ טראכט אים נאר פון התחזקות. גמרא זאגט הפה שאסר הוא הפה שהתיר. איך האב געטון מיט דעם מויל שלעכטס. איך גיי שוין איבערבעטן דעם אייבערשטן. אבער איינמאל ס'קומען עדים ווייסט מען שוין נישט. מ'דארף מ'דארף מ'דארף עס דאך טון פאר מ'גייט שלאפן. אין זוהר הקדוש שטייט אז פאר א מענטש גייט שלאפן זאל ער נישט זיין קיין בטלן. פאר ער גייט שלאפן, אפאר ווערטער זאג ארויס רבונו של עולם איך האב געטון דאס, רבונו של עולם איך האב געטון דאס, זיי מיר מוחל פארוואס, ווייל ביינאכט ווען די נשמה גייט ארויף אויבן, שרייבט מען אראפ אלע זאכן וואס די מענטש האט געטון, און די מענטש דארף חתמ'נען, און די מענטש חתמ'ט אליינס אונטער איך האב געטון דאס און איך האב געטון יענץ, און דאן הייבט זיך אן די עונשים און הייבט זיך אן די שווערע זאכן. האט דער מענטש שכל זאגט די הייליגע זוהר, און פאר ער גייט שלאפן, פאר די נשמה גייט ארויף,

זאגט דער אייבערשטער דער מענטש האט שוין דער מענטש האט שוין מתוודה געווען דער מענטש האט שוין געזאגט הפה שאסר הוא הפה שהתיר דער מענטש וואס האט דאס איז די זאך פון הייליגן רעבן דאס איז די גאנצע זאך פון ברסלב'ע חסידות ווער ס'זאגט עפעס אנדערש איז גארנישט מיט ברסלב דאס איז ברסלב'ע חסידות רעד צום אייבערשטן לעב מיטן אייבערשטן וויאזוי דו ביסט, ווער דו ביסט, וויאזוי דו זעסט אויס, נישט קיין חילוק, ביסט א פשוט'ע מענטש, ביסט א הויכע מענטש, ביסט א צדיק, ביסט פארקערט פון א צדיק, ביסט א הימל מענטש, ביסט א למדן, לעב מיטן אייבערשטן, טראכט פונעם אייבערשטן, מוהרא"ש זאגט, א מענטש הייבט אן רעדן צום אייבערשטן, נאך א ווארט, נאך א ווארט, נאך א ווארט, פלוצלינג הייבט ער אן זען זאכן, פלוצלינג הייבט ער אן, מענטשן פרעגן מוהרא"ש אין די בריוון, וויאזוי קען מען מקיים זיין שויתי השם לנגדי תמיד, וויאזוי קען מען מקיים זיין זען די שם הוויה, וויאזוי קען מען מקיים, וויאזוי קען מען מקיים זיין די אלע זאכן, און מוהרא"ש שרייבט, ס'איז גארנישט, דאס איז נישט קיין עבודה וואס מען דארף יעצט גיין טראכטן, שמות מיט זאכן, דאס קומט. אז א מענטש איז זיך מתבודד, אז א מענטש רעדט צום אייבערשטן, ס'קומט, ס'געשעהט, מ'זעהט שוין עפעס אנדערש, ער טראכט עפעס אנדערש, די מח ווערט אים געטוישט, מ'דארף עס נאר אנהייבן צו טוהן, מ'דארף עס נאר אנהייבן צו טוהן, נישט קיין שווערע זאך, נישט קיין גרויסע זאך. און דא איז דא אסאך מניעות אויף דעם, דער סמך מם שטעלט זיך אויף דעם, און באלד, באלד, באלד, מארגן וועסטו גיין רעדן צום אייבערשטן, איבערמארגן וועסטו גיין רעדן צום אייבערשטן, בפרט דא אין שטעטל, דא איז דאך אזא מין שיינע פלאץ דא, יעדער איינער וואוינט דאך ארום ביימער און גראז, און אין שטאט, אז דו ווילסט ארויפקוקן אויפן הימל, שוין אויפהייבן דעם קאפ, זוכן א שטיקל הימל, דא ווי דו קוקסט זעסטו דאך נאר הימל, אז מען קוקט אויפן הימל דאס איז דאך שוין אליינס א זאך וואס דערמאנט פונעם אייבערשטן, דער רבי האט געהאט אמאל א מקורב, א תלמיד, איינער וואס איז געווען דארט ביים רעבן אביסל, און מיט די צייט איז ער געווארן א עושר, נישט מער געדאכט, דער אייבערשטער זאל אפהיטן אידישע קינדער, מענטש ווערט א עושר, האט ער פארגעסן פונעם אייבערשטן, איך, איך, איך, געלט, געלט, געלט, נעבעך, מענטש הייבט אן אריינצופאלן אין די קליפה פון געלט, אייבערשטער זאל אפהיטן.

האסט שוין געקוקט אויפן הימל? האסט שוין געקוקט אויפן, קוקן אויפן הימל אליינס, דאס איז שוין דערמאנט פונעם אייבערשטן, דאס דערמאנט שוין פון תשובה, ס'מאכט שוין א מענטש זאל אנהייבן טראכטן פון תכלית, דער רבי זאגט אז די מנהג פון א ערליכע איד איז כך מנהג של יראי השם, שטייט אויף צופרי, איז טראכט מען שוין פון עלמא דאתי און דער רבי זאגט אז ס'איז זייער מסוגל צו קוקן אויפן הימל ווען מען שטייט אויף צו פרי ווייל עס ברענגט דעת מען קוקט אויפן הימל דא איז גרינג מקיים צו זיין דו וואוינסט דא אין שטעטל א מחיה דא מען קוקט ארויס פון פענסטער איז גלייך הימל הימל ביימער ערד גראז נאטור אייבישטער נו, א מענטש קען זיך גיין אביסל כאפן א שפאציר ארום זיין הייזקעלע, און אביסל אויסשמועסן דאס הארץ צום אייבערשטן, רבונו של עולם, איך זאל זיין פרייליך, רבונו של עולם, וואס? איך בין ביזי מיט דעם און מיט יענעם, איך פארגעס אז ס'דא א באשעפער, איך פארגעס אז ס'דא א גאט, איך פארגעס, איך שריי און איך רעג מיך, די אלע זאכן, די גאנצע זאך פון כעס, ווי קומט אזא זאך א מענטש זאל זיך פארלירן אינדערהיים, ווארפן זאכן, ווארפן אויף די קינדער, שלאגן, ווי קומט א מענטש זאל שלאגן קינדער? ווי קומט אזא זאך א טאטע זאל שלאגן? מען רעדט נישט פון א פאטש פון חינוך, אזוי ווי ביי אן כעס, א קליין קינד קריכט ארויף אויפן פענסטער, וויל א קליין קינד כאפט א מעסער, דאס איז א צען יעריגע קינד, א צוועלף יעריגע קינד, ס'דאך א לאו אין די תורה פון שלאגן. שטייט אין שולחן ערוך מכה מכה בנו הגדול צוועלף יאר דו שלאגסט א קינד? ווי קומט א טאטע זאל זיך פארלירן ווייל ער האט נישט קיין אמונה, ער גלייבט נישט אינעם אייבערשטן, מ'האט אים עפעס אויסגעגאסן, מ'האט עפעס גערוקט עפעס, ער ווערט שוין צו ווערט אלעס מיט די נערוון צו אה ממש וואס ביסטו אזוי צו וואס ביסטו אזוי מיט די נערוון וואס ביסטו אזוי גערעגט, חזל זאגן כל הכועס א מענטש א מענטש רעגט זיך אויף המשבר כלים בחמתו א מענטש צוברעכט זאכן פון פון פון כעס כאילו עובד עבודה זרה.

דו שעמסט זיך נישט דו רעדסט אהים אהים נישט געהאט דא דא האט אויפגעטוהן האט אויפגעטוהן דו ווייסט וואסער סדרה גייט די וואך אפשר טאקע יעצט אנהייבן פאלגן אנהייבן פאלגן נעם וואס מוהרא"ש האט גערעדט אלע יארן נעם א חומש די וואך גייט צוויי סדרות מטות מסעי וועסטו קענען אויסשרייען חזק חזק הייסט א חסידישע בחור הייסט א חסידישע אינגערמאן אבער עס איז נישט געוואר דו לערנסט נישט קיין חומש

אין ישיבה, אנשטאטס א ישיבה זאל מאכן לערנען, ישיבה מאכט אז מען זאל נישט לערנען, וואס ישיבה מאכט מען זאל נישט לערנען? ישיבה מאכט מען זאל לערנען אלס בחור און נאך די חתונה זאל מען נישט עפענען קיין ספר. ווייל מען ווייזט פארן בחור דו מוזט פארשטיין אזוי טיף, אזוי טיף, אזוי טיף, און נאך די חתונה וויל איך שוין גיין ברענגען פרנסה, לערן איך נישט. לערן איך נישט, וואלסטו ווען געפאלגט דער רבי, וואלט מען דיר געוויזן אז ס'דא א וועג אז דו קענסט לערנען אפילו נאך די חתונה. קענסט אפילו לערנען אפילו שבת ווען ס'נישט דא קיין ישיבה, קענסט אפילו לערנען פרייטאג ווען ס'איז א צופארענע טאג, קענסט אפילו לערנען זונטאג ווען דארפסט גיין און קומען מיט די ווייב, נעם א משניות און זאג א פרק משניות, האלט אין דיין קאר א משניות, דו גייסט מיט דיין ווייב, דו קומסט מיט דיין ווייב, זאג א פרק משניות. ס'איז א סגולה נישט צו ווערן נערוועז, ס'איז א סגולה פאר שלום בית. א מענטש אה איך איך בין דיין קאר סערוויס דרייווער? איך בין דיין קאר סערוויס דרייווער? איך דארף דיך ארומטראגן א אינגערמאן גייט צו זיין באלעבאס אפשר קען מען ארבעטן זונטאג? ס'איז מיר גרינגער צו ארבעטן פאר דיר ווי צו טראגן מיין ווייב דא און צו טראגן מיין ווייב דארט. נו וואס איז דיר אזוי שלעכט צו טראגן דיין ווייב דא און דארט? וועסט זאגן א פרק משניות, וועסט ווארטן אינדרויסן, וועסט זאגן א פרק משניות, וועסט זאגן נאך א פרק משניות, נו.

דאס דאס נעמט מען מיט דאס נעמט מען מיט א מענטש גייט אוועק פון דער וועלט דעמאלטס רעדט מען שוין נישט האסט אמאל געזען גייסט מנחם אבל זיין וויפיל האט ער איבערגעלאזט וויפיל איז ער ווערט וויפיל פראפערטי שאצט מען אים איז גארנישט אינטערעסאנט דאס איז געווען א וואוילע איד מ'האט אים אלס געזען אין בית המדרש מיט די תהלים מ'האט אים אלס געזען מיטן תהלים א בחור טאר עס נישט טוהן א בחור טאר נישט נעמען קיין תהלים בחור טאר נישט נעמען קיין תהלים. א מענטש גייט אוועק פון דער וועלט, מ'האט אים אלס געזען מיט תהלים, אלס געזען מיט משניות, אלס מיט צדקה, און מזוזה, אלס געבענטשט א בענטשער, גייט אוועק פון דער וועלט, דאס איז דער רייכטום וואס א מענטש האט, דאס איז חשוב. אז מען שטייט א יארצייט פאר א הייליגע יארצייט פון די הייליגע ישמח משה, אזא מעשה וואס די הייליגע ישמח משה זאל פארציילן, אז אלע רעבעס, אלע זענען געשטאנען אין דער זייט, און משה רבינו שטייט, און ער טוט נאר וואס דער אייבערשטער זאגט, און ער וויל נאר אריינברענגען וואס דער אייבערשטער זאגט. איז נאך דעם שוין איז שוין האסט געזען די חורבן בית המקדש אויך איז האסט געזען שריפת בית אלוקינו ווי די בית המקדש איז חורב געווארן ווייל דאס איז די חורבן בית המקדש אז מ'רעדט אויף א צדיק מ'רעדט אויפן הייליגן רבי'ן וואס דער רבי האט א וועג ער קען ברענגען יעדן איינעם צום אייבערשטן דער רבי דער רבי האט געזאגט צווישן מיך און משיח איז נישט דא קיין נפקא מינה צווישן מיך און משיח איז נישט דא קיין חילוק וואס איך זאג דאס וועט משיח זאגן איינציגסטע חילוק איז אז משיח וועט מען פאלגן, משיח וועט שוין נישט זיין קיין בחירה, משיח האט געהייסן זיך מתבודד זיין, משיח זאגט אז מען זאל נעמען א משניות און לערנען משניות אפילו מען פארשטייט נישט, משיח זאגט מען זאל זיך מחי' זיין מיט מצוות, האסט געהיטן שבת? פריי דיך, שכוח אייבערשטער איך האב זוכה געווען איך האב געהיטן שבת, איך האב נישט גערייכערט שבת, איך האב נישט געטאטשט מיין פאון שבת. איזה שמחה! אזא שמחה! כ'האב נישט געטאטשט מיין טעלעפאן שבת, דרייט זיך איבער אלע וועלטן, א בחור א אינגערמאן האט זוכה געווען היטן שבת, דאס גייט משיח אויסלערנען! דיר בייגעפאלן צו זיך פרייען אז איך היט שבת! כ'קען דיר זאגן אפן און גראב, פאר איך בין געקומען צו מוהרא"ש איך האב בכלל נישט געוואוסט אז ס'דא אזא זאך ווי היטן שבת! כ'האב יעדע וואך, כ'בין נישט חס ושלום, כ'האב געהיטן שבת! דאס זאל זיין א. היט שבת וואס? זאג וואס וואס זיי וואס זיי פרייד איך היט שבת? יעדער היט שבת און שוין. א נייע לעבן באקומען ביים רבי'ן איך היט שבת, איך בין א שומר שבת, איך טאנץ איך פריי מיך, איך היט שבת, איך עס דריי סעודות שבת. פששש. דאס וועט משיח אויס דאס וועט משיח אויסלערנען, איך פריי מיך איך גיי מיט ציצית.

דאס וואלט מען זיך געדארפט אויסלערנען אין ישיבות, זיך אהערדרייען אהינדרייען, נעם א משניות, נעם א גמרא, נעם א תהלים, נעם א שולחן ערוך, פארשטייסט נישט? זאג! זאג! זיי גורס! זאג פרקים משניות, זאג דפן גמרא, זאג פרקים משניות, זאג דפן גמרא, זאג תהלים! און זײַ זיך מחיה מיט דעם. דאָס װעט משיח אַרײַנברענגען אין דער װעלט. און דער רבי האָט געזאָגט, אַז דאָס איז דער חילוק. אַז משיח װעט עס זאָגן, װעט מען שױן אָננעמען. בײַ מיר איז דאָך דאָ אַ בחירה. מע האָט יאָ געהאַלטן פֿון דעם, מע האָט נישט געהאַלטן פֿון דעם. און דאָס איז די גלות, און אױף דעם זענען מיר יעצט אין די דרײַ װאָכן. דאָס איז די שׂריפֿת בית-אלוקינו, אַז מע רעדט אױף צדיקים, און מע מאַכט אַװעק דעם הײליקן רבין, און די אַלע ספֿרים, װאָס מוהראָש האָט אַרױסגעגעבן, אַזױנע ספֿרים, אַ מענטש כאַפּט אָן אַ קונטרס אין דער האַנט, ס'איז דאָך נישט שײך. איין זאך איז שייך, נעמט א קונטרס, דער מענטש הייבט אן טראכטן, ס'דא א באשעפער. נעם א קונטרס פון מוהרא"ש, הייב עס אן צו לערנען, וואו, ס'דא א באשעפער. נאך א פעידזש, וואו, דער אייבערשטער האט מיך ליב. מיש נאך א נאך א דף, לאמיך גיין אין בית מדרש דאווענען, דער אייבערשטער ווארט איך זאל קומען דאווענען, וויאזוי איך בין, וואס איך טו, וויאזוי איך זע אויס, איך בין חשוב ביים אייבערשטן. נאַ! טאָר נישט אַרײַנקוקן אין די ספֿרים! מע דאַרף עס צערײַסן! מע גײט מאַכן אַ שׂרפֿה! מע גײט עס פֿאַרברענען! נאַ! נישט געהאַלטן פֿון דעם! טאָר נישט אַרײַנקוקן אין דעם! דאָס איז דער חורבן! דאָס איז די שׂרפֿה בײַ אלוקינו! אַז דאָ דאָ משה רבינו! און דאָ דאָ אַ קורח׳ל! און אַלע שטײען אין די זײַט! װײס נישט! כ׳װײס נישט! מ׳קען נישט! נײטראַל! רעד נישט, זאג נישט, נייטראל. דו האסט א צדיק וואס צוברענגען מענטש. קוק וואס שטייט אין וואס שטייט אין די ספרים. ווייסט מ'האט גערעדט אויף מוהרא"ש, ווייסט וואס מ'רעדט נאך אלץ אויף מוהרא"ש. וואס האט מוהרא"ש סך הכל געטון? גענומען דעם רבינ'ס ספר, ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי הלכות, אראפגעברענגט אויף א קליינע פאר שפראך, אז בחורים זאלן עס פארשטיין, אינגעלייט זאלן עס פארשטיין? ניין, מ'טאר נישט אריינקוקן אין דעם.

לעב מיטן אייבערשטן, לעב מיט יראת שמים, וואס די נארישע שיטה פון נישט רעדן, וואס די נארישע שיטה זאגן מ'טאר נישט אריינקוקן אין די ספרים, נא, טאר נישט קוקן, וואס טאר מען נישט קוקן? זאג פאר דיינע קינדער אז ס'איז דא מענטשן וואס קענען דיך אומגליקליך מאכן, זאג פאר דיינע קינדער אז ס'איז דא מענטשן וואס קענען דיך ענדיגן דיין לעבן. שטימסט איינער אין זייט דאס דער שרייפערס ביי סלקייני דאס דארף מען זיך ארויסנעמען דער הייבשטער העלפן אין צו מריאט אין צו ווייטער גיין יעצט דער פרישקייט אויף פוץ פארשפרייטן די הייליגע ספרים געבן פאר נאך א בוכער נאך איין געמיין דאס וויסן קיק דער הייבשטער מיט די זייט איך מחייב זייט איך מחייב גיין ביז מעדריש שטי און תפילן וויפיל אינגעלייט, ער גייט נישט אין בית מדרש, אין ישיבה איז ער געגאנגען ווייל די משגיח איז אים נאכגעלאפן, האט שוין חתונה געהאט, שוין. ער האט א שיינע תפילין בייטל, אין קעיס אויב ס'איז דא אפשר א שמחה, א ברית, גייט ער אהין מיט דעם, ער גייט, ער גייט נישט, ער דאווענט נישט, טוט נישט אן קיין תפילין, קיינער האט אים נישט געזאגט אז ער איז חשוב ביים אייבערשטן, גיי אין בית מדרש, דער אייבערשטער ווארט זאלסט אנטון תפילין, גיי אין בית מדרש, דער אייבערשטער ווארט זאלסט דאווענען. יא, איך? מיין דאווענען איז חשוב? מיין דאווענען איז גוט? דאס דארף מען פארשפרייטן די ספרים פון משה רבינו, די ספרים פון הייליגן רעבן, די ספרים פון ר' נתן, די ספרים פון מוהרא"ש, זאלסט וויסן דו קענסט דאווענען, קענסט לערנען, דו ביסט חשוב, דו ביסט גוט, דארפסט א שידוך, בעט דעם אייבערשטן. דארפסט א ישועה, בעט דעם אייבערשטן, דארפסט פרנסה, צו וועם וועסטו גיין? האסט א קאזין וואס דארפסט אים קאלן, דארפסט אים קאלן און ער וועט עפעס זען צו טון, קאל מיך נעקסטע וואך, כ'וועל טראכטן, כ'וועל טראכטן פאר דיר, און דער מענטש מיינט אז א גאנצע וואך טראכט יענער קאזין, א גאנצע וואך טראכט ער א גאנצע צייט ווי ער קען מיך העלפן, דו גייסט דו קאלסט איינעם פאר א טובה, יענער זאגט קאל מיך צוריק אין א וואך צוויי, כ'וועל זען, שוין מסתם, וואו, צוויי וואכן מסתם פטר'ט ער זיך פון מיר, און קאלסט אים צוריק נאך א וואך? אה, שוין דורך א וואך? געב מיר נאך א וואך, איך איך וועל טון פאר דיר, איך וועל טון פאר דיר, וואס טון פאר דיר? און און נאכדעם זאגט אים קאל מיך נישט, קאל מיך נישט, נו צוויי וואך איז ער געשטאנען נאכגעלאפן איינעם, וואלסט דאך געקענט גלייך גיין צום אייבערשטן בעטן די אייבערשטער זאל דיר העלפן. מוצאי שבת זעט מען צו פארציילן סיפורי צדיקים, רבי נתן האט געהאט אזא מעשה מיט זיין תלמיד רבי נחמן טולטשינער, א אזא שיינע מעשה, ער איז געווען אזוי פארארעמט און ער איז געווען אזוי צעבראכן, האט ער געטראכט ער גייט זיך ארויסלאזן קיין קיין אדעסע, ער האט דארט א פעטער א רייכע פעטער, איז ער אהין געפארן, ער קומט אן אהין, און דער פעטער עפנט און קוקט ארויס פונעם פונעם פונעם קליינעם לעכל, ווער איז דא? נחמן, נחמן פון טולטשין! נו? עפנט אויף די טיר אזוי האלב וועגס און ער געט אים מיט די ער געט אים ניטאמאל די הענט ער ווייסט אז א מענטש געט שלום עליכם מיט די גאנצע הענט אזוי מיט די שפיץ פינגער אזוי ציו פון דא איך האב נישט קיין צייט פאר דיר און ער קלאפט צו די טיר און ער איז געווארן אזוי צעבראכן געווארן אזוי צעבראכן ווייל ער האט זיך אהינגעשלעפט אפאר וואכן א נסיעה האט א רייכע פעטער אין אדעסע און ער וועט אים זיכער העלפן מיט געלט איז ער אריין אין א בית מדרש און ער האט זיך אזוי אויסגעוויינט ביי מנחה און דער שמשׂ האַלט אין מיטן צוזאַמפּאַקן די בית-מדרשע ספֿרים, זעט ווי אַ ייִד שטייט אין דער זײַט מיט אַ רענצל, און ער וויינט, און ער האָט אָנגעפֿאַנגען רעדן אויפֿן קול אַזוי צום אייבערשטן, ר' נחמן טולטשינער, ער האָט זיך נישט געכאַפּט, איינער הערט אים אויס. און דער שמשׂ טראַכט, איך האָב דאָך געלייענט אין מעשׂה-ביכלעך, אַז ס'איז דאָ אַ זאַך ווי למד ו' צדיקים, איך האָב דאָך געלייענט, אַז ס'איז דאָ אַ זאַך ווי למד ו' צדיקים, דאָ האָב איך געטראָפֿן מן-הסתּם אַ למד ו' צדיק, קיינמאָל נישט געזען דעם פּנים דאָרט אין אָדעסע, און, און ער דאַוונט, און ער רעדט אַזוי צום אייבערשטן, רבונו של עולם. איך האב א ווייב מיט קינדער, איך דארף אהיים ברענגען פרנסה, איך האב נישט קיין געלט. מען איז שוין ארום געלאפן אין שטעטל דארט זאגן אז דא דא איז א צדיק, לאמיר אים גיין העלפן מיט געלט, לאמיר אים גיין העלפן וואס מען קען אים העלפן. מ'האט אים שוין אריין געלייגט אפאר דאלער אין טאש, אבער ער קומט צוריק ער איז געווען אזוי צובראכן, ער איז געגאנגען צו ר' נתן, ר' נתן זאגט אים, נחמן! אז ס'איז ענג, אז מ'האט נישט קיין פרנסה, גייט מען צו א פעטער אין אדעסע? אז ס'איז ענג גייט מען צום אייבערשטן. נחמן, אז ס'איז ענג גייט מען צו א רייכע פעטער. מען גייט צום אייבערשטן. דאס איז פאר אים געווען אזא מעשה, אזא חיזוק. און ווען מ'דערמאנט זיך פון דעם סיפור, דערמאנט מען זיך, אקעי, ס'איז מיר ענג, וואו זאל איך גיין? כ'האב איינער גייט מיך קענען העלפן, לאמיך זען מיין קאנטעקטס. לאמיך עפענען מיין קאנטעקטס כ'גיי אים קאלן יא יא קאל מיך צוריק אין א וואך ארום קאל מיך צוריק כ'זאג עס פאר די חתנים דער חתן קאלט איינער מוזט מיר געבן געלט פאר מיין שטריימל אה שטריימל אה מזל א חתן טאקע וויפיל א שטריימל רוף מיך צוריק אין א וואך רוף מיך צוריק אין א וואך אקעי שוין ער איז שוין רואיג ער איז שוין רואיג ער האט א שטריימל ער רופט אים צוריק אין א וואך אה דו ביסט עס אה ווייסט וואס גיב מיר א טאג צוויי קודם לייגט ער אריין אין די קאנטעקט אז די די נאמבער זאל מען נישט אויפהייבן און און ער קאלט אים ער קאלט אים עס קומט דאך נישט ארויף ביי אים קאלט ער אים פון א צווייטן טעלעפאן יא ווער איז דאס דער חתן אוי קאל מיך נישט קאל מיך נישט שוין קאל מיך נישט און אנדערע נאמבערס און איך האט א פאטש אין פנים, צוויי וואכן וואס ער איז שוין אזוי פרייליך, איינער גייט אים געבן א שטריימל, דארפסט א שטריימל, גיי צום אייבערשטן, גיי צום אייבערשטן, מען עפנט אויף ד'ארון קודש, דער זוהר הקדוש זאגט ווען מען עפנט אויף ד'ארון קודש עפנט מען אויף די הימל, מען דארף נישט ווארטן דווקא אויף פתיחת הארון, אבער אז מען עפנט אויף ד'ארון קודש, ס'איז אן אינטערסאנטע זאך אין אלע שילן, אפילו די שילן וואס מען רעדט נישט ביים דאווענען, ברוך איז א אינטערסאנטע זאך אפילו די שילן וואס מען רעדט נישט ביים דאווענען, אבער ביי פתיחת הארון דעמאלטס איז א צייט אזוי ווי עס איז ווי פאוזע, מען כאפט נישט וואס גייט פאר דעמאלטס, יעצט עפנט מען אויף די הימל, יעצט קענסטו בעטן דעם אייבערשטן א תפילה, דיין תפילה גייט ארויף גלייך צום אייבערשטן, וועגן דעם אין ברסלב, מוהרא"ש פלעגט אלץ גיין פתיחת הארון, ר' נתן פלעגט גיין פתיחת הארון, פארוואס? נישט אלץ כיבוד. נישט געזוכט עפעס כיבודים, ווייל מ'האט געוואלט אביסל לאזן אפן דעם ארון קודש, אז מענטשן זאלן קענען מתפלל זיין. דא האט מען גענומען, דא האט מען געמאכט אז אלע קינדער קומען צום ארון קודש, פון דעם אליינס קען מען כאפן א התעוררות, זעה די איך גיי פתיחת הארון, אלע קינדער קומען צום ארון קודש, און דו הערסט די קינדער בעטן דעם אייבערשטן, דער בעט פאר זיין מאמע, און דער בעט פאר זיין טאטע, און דער בעט פאר א ברודער, פאר א שוועסטער, און די תמימות'דיגע קינדער אליין, ס'עפנט זיך די הארץ, זעהסט ווי קינדער רעדן צום אייבערשטן אזוי. ווייל פתיחת הארון אז איך דארף פרנסה, אז איך האב א, אז איך האב א צרה, וועם וועל איך קאלן? א קאנטע? וועם וועל איך קאלן? דעם? יענעם? אז איך דארף א שטריימל, אז איך דארף געלט אויף די חתונה, וועם וועל איך גיין? וועם וועל איך גיין? גיי צום ארון קודש, איך וועל בעטן דעם אייבערשטן, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, איך דארף פרנסה, ריבונו של עולם, ס'ענדיגט זיך שוין די חודש, איך קען נישט אויסרעכענען דא יעדן איינעמ'ס פראבלעמען, ריבונו של עולם, א בחור, וועט ער העלפן מיט א שידוך?

איך ווארט נאר אויף דיינע טובות. איך גיי גיין צום אייבערשטן, רבונו של עולם, דו מאכסט א ש... דו מאכסט שידוכים. א שידוך האט נישט צו טון צו איך האב געלט, צו איך האב נישט, צו איך האב א נאמען, צו איך האב נישט קיין נאמען. בפרט דא האט מען זיך, ברוך השם, ביים היכל הקודש, ביים רעבן, מ'מאכט, מ'מאכט חתונות פשוט, מ'קען לעבן, מ'קען לעבן. אייבערשטער האט מיר געהאלפן, איך האב חתונה געמאכט דריי קינדער, און ווייטער זאל מיר, שכוח אייבערשטער, העלפן. מ'האט נישט געדארפט מאכן קיין טעלעפאנס א שכוח אייבערשטער ברוך השם ס'קאסט מיר מער געלט צו האלטן די קינדער אינדערהיים ווי זיי חתונה צו מאכן יא ס'קאסט מיר מער געלט אז איך קען נאך האבן א קליינע דירה'לע און מ'מאכט חתונה וואס קאסט וואס געבט מען ביי די סעודה ס'איז זייער נעבעכדיג אונזערע חתונות ווייסט שוין יעדן שוין געווען די געסט

און נאָכדעם געזאָגט, נעכטן, ס'איז געווען אַ חתונה. און איבערמאָרגן דאַרף איך שוין באָרגן ביי דיר געלט. מיין וואָס? גאָרנישט, הבל-הבלים. דאָס איז געווען אַ חתונה, ס'קאָסט נישט קיין געלט, ס'קאָסט נישט קיין געלט קיין שמחות. מ'קען חתונה מאַכן די קינדער. דאָס איז געווען אַ. דאס ער פאררופט זיך כח הרבים און ער פאררופט זיך כח ה איך ווייס נישט אלע נעמען דא דא כח הצדיק מען זעט א צדיק האט זיך מוסר נפש געווען פֿופֿציק יאר פֿינף און פֿופֿציק יאר מען האט שוין גערעדט פון דעם טויזענט קוק ווי וואס וועט ווערן פון דעם קוק א גאנצע קהילה מען מאכט חתונה, וועט שוין נישט וויסן באלד ווער די חתן ווער די מחותן, אלע בלייבן מיט שווארצע בערד, יא, מען וועט שוין נישט וויסן ווער ווער ווער די חתן ווער די מחותן, די מחותן זעט אויס יונגער ווי די חתן, מען ווייסט נישט גארנישט, עס קאסט נישט קיין געלט, מען קען חתונה מאכן, עס קאסט נישט קיין געלט קיין בר מצוה, עס קאסט נישט קיין געלט קיין קידושים. דאס פאסט נישט. האסט געדארפט מאכן אביסל א געהעריגע קידוש, נו. האסט שוין פארגעסן אז איך דארף יעצט גיין זוכן ווי איך קען באצאלן? פשי אזא קידוש? האסט שוין פארגעסן אז איך דארף יעצט גיין זוכן ווי איך קען באצאלן? און די אלע קרעדיט קארדס, נאך קרעדיט קארדס, נאכגעבארגט און נאכגעבארגט, ברוך השם. אבער איך דארף דאך א שידוך, איך בין גרייט חתונה צו האבן אין בית מדרש, איך דארף א שידוך, איך בעט דעם אייבערשטן, רבונו של עולם, געב מיר א שידוך. רבונו של עולם איך וויל חתונה האבן, רבונו של עולם איך וויל טון דיין רצון, מיר איז א חילוק וואו דו טראגסט מיך אן, אזא משפחה, אזא משפחה. איך גיי צום אייבערשטן, דא האסטו משה רבינו און דא האסטו קינדער איך גיי צום אייבערש סטרא אחרא וואס קריגט און אלע שטייען אויף די זייטן משה רבינו און דא האסטו סטרא אחרא וואס קריגט און אלע שטייען אויף די זייט נעטראל און דא האסטו טראל אחרא וואס קריגט און אלע שטייען אויף די זייט נעטראל אלע נעטראל דאס איז די חורבן בית המקדש דאס איז די חורבן בית די מאלן אבער אז אונז האבן יא זוכה געווען צו זיין דא ביים רעבן מיר נעמען א פעקעלע ספרים בית המקדש סידיס און מ'עט גיין אין די הייזער און אבער אז אונז האבן יא זוכה געווען צו זיין דא ביים רעבן מיר נעמען א פעקעלע ספרים מיט א פעקעלע סידיס און מ'עט גיין אין די הייזער אין די גאסן אין די קאנטריס און מענטשן פרעגן וואס דו גייסט שוין אויך זאג אים דו ווייסט בריוו דו ביסט דו ביסט דו ביסט אה דו ביסט נישט אפ טו דעיט אמאל האט מען געלאכט פון דעם היינט יעדער נעמט אן פארשטייסטו עס איז אלעס נישט זיך אזוי ווארעם פאר דעם מענטשן טרעפן א מפיץ האבן שפע מענטשן דארט א הונדערטע מפיצים פארציילן מאך אזוי סאך געלט דא אין שטעטל אליינס יונגעלייט וואוינען יונגעלייט מפיצים פון פון הפצה נאר פון הפצה דירה זיי וואוינען אויף זיצן אויף פון פון פון הפצה נאר פון הפצה איך גיי שפאצירן מיט די בחורים איך וויל ענק ווייזן איך דיר ווייזן זיי דער איז א מפיץ דער האט זיך געקויפט א הויז פון הפצה נאר פון הפצה דער נעבעכדיגע מענטש טיילן די ספרים ער האט א הויז דא דער נעבעכדיגע הויז פון הפצה נאר פון הפצה נעבעכדיגע די מענטש וואס טיילן די ספרים ער האט א הויז דא דער נעבעך דער נעבעכדיגע מענטש ביי דיר אין קאפ איז דער נעבעכדיג האט א שיינע גרויסע הויז דא ווייב מיט קינדער מיט קארס דאס איז הפצה